זאגט דער חפץ חיים ווייטער, פאנגט ער אן אויסצורעכענען ארורין, א ארור, א קללה אין וואס א מענטש ווערט געשאלטן רחמנא לצלן, ס'שטייט אין די תורה, זאגט דער חפץ חיים, ועתה יעצט, אונז האבן שוין געענדיגט אויסצורעכענען די לאוין און די עשין, נבאר בעזרת השם וואס אונז האבן געהאט געזאגט אנפאנג פון די פתיחה, אויסצורעכענען עטליכע ארורין וואס א מענטש איז מקבל, אויב איינער היט זיך נישט אפ פון רעדן לשון הרע, די ערשטע זאך איז, לבד כל הלאוין והעשין הנ"ל, איז ער עובר, עס שטייט אין פסוק ארור מכה רעהו בסתר, עס גייט ארויף לשון הרע, שטייט אין ספרי און רשי ברענגט עס אראפ אויפן חומש, דאס איז אויף אלע אופנים, אבער נאר פאר די מספר. דאס הייסט ער גייט סיי לשון הרע, סיי רכילות, סיי אמת, סיי שקר, סיי בפניו, סיי שלא בפניו, אבער נאר דער וואס רעדט. די צווייטע, עובר גם כן, אויך איינער פון די ארורים דארטן, שטייט ארור משגה עוור בדרך, דידוע דכוונת הכתוב לארר על מי שנותן מכשול לפני אחר שיעשה על ידו איסור, עס איז לאו דווקא גערעדט פון א בלינדער, עס מיינט יעדע מאל ווען מען לייגט א מכשול פאר יענעם, דומיא דלאו דלפני עוור לא תתן מכשול, וכבר ביארנו לעיל בלאוין אות ד' שהוא גם כן בכלל זה עיין שם, און ער צייכנט צו דא אין די באר מים חיים אז דארטן זעהט מען שוין די פרטי הלכות וואס איז ענליך צו וואס מען האט געהאט געזעהן דארטן ביי די לאו ולפני עוור. די ג' די דריטע ארור איז, טאמער איז חס ושלום נעשה הדבר אצלו כמו הפקר, נישט אינו מקבל על עצמו להישמר ממנו, ס'גייט אים נישט אן, ער האט שוין געהערט האלבע ווערטער דא, ער וויל נישט לערנען קיין חפץ חיים, טאמער האט ער שוין געלערנט, גענוג געווען, האט נישט קיין כח צו דעם, איז דא א ספעציעלע ארור וואס גייט אן עובר עוד על ארור שלישי, וואס עס שטייט דארט אין פסוק ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, און דאס מיינט אז ער איז נישט מקבל אויף זיך לקיים את כל התורה, והוא נקרא מומר לדבר אחד על זה. כיוון שבשאט נפש עובר על איסור החמור הזה, אויב איז דא א געוויסע זאך, אפילו טאמער ס'איז נאר איין זאך פון די תורה, וואס ער ממש ער קערט נישט פון דעם, ער איז, די זאך איז הפקר ביי אים, ומחזיק דבר זה של תורת השם אצלו להפקר. אזוי ווי יעדע מאל א מענטש מומר פאר א געוויסע זאך, איז די מציאות איז אז לשון הרע איז פון די זאכן וואס ס'איז גרינגער אז ביי די מענטש זאל עס ווערן אנגעקוקט ווי א זאך וואס ער, כאילו ביי אים איז עס הפקר. און לייגט צו, ואם חס ושלום לשון הרע איז אביו ואמו, איז עובר על ארור רביעי, נאך א פערדע ארור, ארור מקלה אביו ואמו, האט ער אריין געכאפט דא נאך א ארור. זאגט ער ווייטער וידוע מאמר הגמרא דארור איז בו קללה בו נידוי, אין די אין א ארור ליגט א קללה און א נידוי, קומט אויס יעדע מענטש וואס ער ווייסט ביי זיך אז ער איז נישט נזהר פון עון המר הזה, דארף ער ציטערן אפשר חס ושלום האט מען אים מנדה געווען מן השמים, כעין מה שכתוב בספר חרדים אין מקלה אביו ואמו. זאגט די חפץ חיים ווייטער ועוד כמה ענינים, שלעכטע זאכן קומט ארויס דורכן רעדן לשון הרע למשל מידת אכזריות, מידת כעס וואס איז א געוואלדיגע איסור, אסאך מאל קומט מען צו ליצנות און אנדערע מידות רעות. על כן, על כל דברי הפתיחה הזאת, וואס אונז האבן שוין געלערנט אביסל, אונז האבן שוין געזען די לאוין, די עשין, די ארורין, מען קען פארשטיין אביסל די געפערליכע פראבלעם פון לשון הרע און רכילות, האט אונז די תורה געזאגט קלאר די איסור, דא א לאו מיוחד לא תלך רכיל בעמיך, יעצט פארשטיי מיר אונז שוין פארוואס פון די אלע שלעכטע מידות, וואס איז אוודאי איסור די אלע מידות, האט די תורה מדגיש געווען ס'דא א קלארע לאו אויף די די די פראבלעם, כמו שכתבתי מתחילת הפתיחה. ואבקש, זאגט די חפץ חיים ווייטער, מ'ענדיגט דא די פתיחה, מ'האט שוין געענדיגט די לאוין, די עשין, מ'ענדיגט שוין דא די ארורין, ואבקש בעט איך פון דיר מיין פריינד, דו וואס גייט לערנען דא דעם ספר, שזאת הפתיחה יקרא ויחזור יקרא מ'זאל עס האלטן אין איין איבערלערנען, כי היא בוודאי מועילה לענין זה על להבא יותר מן הכל. דאס איז אוודאי די גרעסטע תשובה, איינער וואס האט שוין גערעדט לשון הרע, איינער וואס האט מורא האט שוין גערעדט לשון הרע, און דאס איז די בעסטע זאך וואס קען העלפן, ווייל עס איז צוזאמגענומען פון די ראשונים, אשר דבריהם קדושים וטהורים בוערות כמראה הלפידים, וואס יעדע ווארט פון זיי וואס דער חפץ חיים במתק לשונו האט מלקט געווען פון די ראשונים, פון חזל, רוב פון די ווערטער וואס ער האט געשריבען דא אין די פתיחה האט ער מלקט געווען פון די קדמונים, אסאך מאל צייכנט ער עס צו קלאר אין באר מים חיים, און יעדע ווארט פון זיי איז א שטיק פייער, ובוודאי שמרו את עצמם ממידה גרועה זאת עד תכליתה. זאגט דער חפץ חיים אז זיי, די הייליגע ראשונים, אונזערע רעבעס, האבען זיך אוודאי, זענען געווען נזהר, על כן דבריהם פועלים מאוד, איז דא א ספעציעלע סגולה אז מען לערנט זייערע ווערטער אז ס'זאל אויפטון אין אונזערע הערצער מ'זאל זיך ווערן אפגעהיטן פון דעם, וגם ידע הקורא שלא לקחתי את הלאוין והעשין כפי ההזדמן ס'זאל זיך נישט דאכטן אז סתם מ'האט גענומען וואס איז געקומען אונטער די הענט האט מען געגעבן א שרייב אראפ, רק חקרתי ודרשתי היטב את התרי"ג מצוות, די חפץ חיים איז דא אזוי בתוך דבריו איז מגלה טפח פון זיין גרויסע גאונות איז דורך געגאנגען כל התורה כולה, והרבה יגיעות יגעתי עד שעזרני הקדוש ברוך הוא שמצאתי את אלו הנאותים לענינינו וואס ס'פאסט זיך אריין דא, אויב ס'איז שייך צו זאגן פאסיג אויף אזא זאך, און ער פירט אויס נאך איין זאך וואס מען דארף דא צולייגן, אז ס'קען זיך ווינדערן פאר א מענטש, טאמער ס'איז אזא איסור פון לשון הרע און טשעפענען א צווייטן, פארוואס טרעפט מען אסאך מאל אין די גמרא, ס'זעט זיך לכאורה אויס ווי איין אמורא טשעפעט די אנדערע. זאגט דער חפץ חיים גם על זה פקחתי עיני און כ'האב מעתיק געווען א תשובת חוות יאיר סוף פון די ספר, וגם הרבה מאמרים תרצתי בעצמי מתוך הספר זעיר שם וזעיר שם, איז בהמשך גיימיר אונז זעהן בעזרת השם ווי ס'ווערט פארענטפערט די קשיא. און מיט דעם האמיר אונז געענדיגט די פתיחה בעזרת השם.